יום טוב פון קבלת התורה וואס אלע אידן גרייטן זיך אן מיט א ווארעמקייט, מיט א פרישקייט, מען גרייט זיך צו צום דערהויבענעם נאכט פון תיקון ליל שבועות, צום דאווענען, צו די עשרת הדיברות, אלע עניינים וואס נעמט אריין דעם שבועות, ס'איז דאס, אקדמות, מגילת רות, און אלע דערהויבענע זאכן, שבועות איז דאך א פילער יום טוב, א יום טוב וואס פארקערפערט אין זיך אזויפיל, תורה, חסידות, בעל שם טוב'ס יארצייט, גמילות חסדים, די ענין פון מגילת רות, אקדמות, אלע אינטערעסאנטע זאכן, א געוואלדיגע יום טוב שבועות, אז מ' לייגט זיך אריין אין דעם מיטן גאנצן אמת'ן, מיטן גאנצן הארץ, קומט ארויס זייער אסאך. על כל פנים, איך האב באקומען ווענדונגען פון געוויסע וואס הערן אויס אונזערע שמועסן, נאך וואס אונז האבן ארויפגעלייגט פאריגע וואך א ניגון אנהייב פון אונזערע שמועסן אנשטאט די געווענטליכע מוזיק וויבאלד אז ס'איז ספירה, זענען געווען אזעלכע וואס זאגן אז ס'איז מער בא'טעמ'טער טאקע א ניגון אנהייב פון די שמועסן ענדערשער ווי די פשוטע מוזיק, איז טאמער איך וועל באקומען אזעלכע ווענדונגען מער טאמער דער עולם וועט אזוי שפירן עמער אפשר טוישן דעם ענין. על כל פנים לאמיר זיך דא נעמען צום אונזער ענין היסטאריע און ארכילאגיע נומער צוויי הונדערט אַכט און דרײַסיק. הערות און קאמענטארן פון די צוהערער. די נומער ווי מען קען מיר לאזן הערות און קאמענטארן אויף דעם שמועס און אויף אלע אנדערע פריערדיגע שמועסן איז טו זירא עיט ניין וואן סעווען טרי עיט טו ניין, מען קען מיר אויך דארטן טעקסטן טו זירא עיט ניין וואן סעווען טרי עיט טו ניין. לאמיר דא אראפלייגן א שטיקל תוכן הענינים לויטן סדר פון די הערות וואס זענען אריינגעקומען וואס מען גייט זיך דא באציען אם ירצה השם די וואך. קודם גייען מיר אנפאנגען א שמועס וואס עטליכע האבן געפרעגט, ווי גרויס איז געווען די כח התורה, אויב ס'איז בכלל געווען, פון די צוויי פיגורן וואס האבן געפירט כת שץ, שבתי צבי מיט נתן העזתי, האבן זיי געקענט לערנען, אויב יא וויפיל, אין אנדערע ווערטער מענטשן שפירן אין דעם ווי גרויס דאס געוויכט פון די תנועה איז געווען, צו זענען זיי געווען גדולי התורה אדער נישט, פון דארטן גייען מיר אריבער אויף א נושא, אויף א דיאלאג, וואס איז דאס געווען פונקטליך די חשבון פון נתן העזתי? וואס האט ער געוואלט? א שאלה וואס זייער אסאך האבן געפרעגט, יעדער איינער מיט אן אויף א אנדערע מינע וועג, מען האט געוואלט וויסן וואס פונקטליך האט ער דא געוואלט, וואס איז געווען זיין חשבון? ס'איז א שווערע שאלה, און איך גלייב אז אפילו נאכן אויסהערן די ענטפערס דא אויף אונזער אנאליז, וועט עס נאך אלץ נישט גענצליך פארענטפערט ווערן פונקטליך וואס דא געווען זיין חשבון, ווער ווייסט? פון דארטן גייען מיר אביסל אריבער צו די נושא וואס מ'האט פאריגע וואך ברייט אויסגעשמועסט, די מחלה פון שבתי צבי, עמער הערן אפאר ווערטער אויף דעם. נאכדעם גייען מיר אריין אין א אנדערע שאלה וואס אסאך האבן געפרעגט. אז ס'קוקט עפעס אויס לויט אונזערע ווערטער אז שבתי צבי האט דא גארנישט בעצם געוואלט, ער איז בלויז פארפירט געווארן פון די ווערטער פון נתן העזתי ער האט אים אינגאנצן אריינגעדרייט, טענה'ן מענטשן אז ס'שטימט נישט ווייל ער האט יא ארויסגעוויזן פארשידענע זאכן פארדעם, דהיינו אין איזמיר האט ער שוין געזאגט ער איז משיח און איז געגאנגען חתונה האבן מיט שרה, א פרוי וואס האט זיך פאררופן א גאנצע צייט אז זי גייט חתונה האבן מיט משיח, און עס זעט אויס ער האט יא געהאט עפעס אין קאפ פארדעם. און ווי שטימט עס מיט וויאזוי אונז האבן אראפגעלייגט די געשיכטע און מ'וועט ארומרעדן איבער דעם? און נאכדעם נאך א ווארט אויף די ספר אבן התועים וואס אונז האבן ארומגערעדט פאריגע וואך. נאך א שאלה וואס איז אריינגעקומען וואס מען גייט פון דארטן ווייטער, אז נאך וואס שבתי צבי איז שוין צוויי מאל פארטריבן געווארן פון איזמיר און די רבנים פון שטאט האבן גאנץ גוט געוואוסט ווער ער איז, וויאזוי האט מען אים אריינגעלאזט אין שטאט אין איזמיר דעם דריטן מאל, נאך וואס דעמאלט איז ער שוין געקומען מיט א גרויסן פאמפע מיט א פאראד אז ער איז משיח, וויאזוי האט מען דעמאלטס אריינגעלאזט אין שטאט, והלא דברים קל וחומר, ומה דאך די ערשטע צוויי מאל האט מען פארשטאנען אז ער באלאנגט נישט אין שטאט, ווען ער איז נאך געווען קליין און האט נאך נישט פארפירט אזויפיל, וויאזוי האט מען יעצט יא אריינגעלאזט אין שטאט, ענטפערן מיר אויף דעם. און צום סוף האבן מיר אביסל א שטיקל שמועס איבער דעם חג הנחמות, דעם יום טוב פון די שבתאים וואס זיי האבן געמאכט פון תשעה באב א יום טוב, אונז ברענגן מיר פארשידענע ענינים און אינטערסאנטע מקורות איבער דעם דאזיגן יום טוב הן בחייו פון שבתי צבי און במשך אראפ אלע דורות אראפ, און מען רעדט אויך ארום פארשידענע פראקציעס פון די שבתאים וואס האבן נישט געמאכט א יום טוב פון דעם נאר זיי האבן ווייטער אנגעהאלטן א תענית, פארשידענע אינטערסאנטע חילוקי דעות צווישן די שבתאים אליינס איבער דער דאזיגער טאג תשעה באב צי איז דאס א יום טוב צי איז דאס א טרויער טאג. לאמיר זיך נעמען פון דא און ווייטער און הערן דא די הערות און קאמענטארן פון די צוהערער שמעו ותחי נפשכם. איך באקום אסאך שאלות און ווענדונגען פון מענטשן וואס ווילן וויסן אויב די צוויי פיגורן וואס האבן געשפילט די הויפט ראלע אין כת ש"ץ, נתן העזתי מיט שבתי צבי, צי זענען זיי געווען תלמידי חכמים ווילן מענטשן וויסן, צי האבן זיי געקענט לערנען, מען פרעגט דאס אויף ביידע פון זיי. א אינטערעסאנטע שאלה גראדע, כ'האב מיר נישט געראכטן כ'וועל האבן אזויפיל אויף דעם, אבער כ'על ענטפערן, קודם כל לאמיר אנפאנגען מיט נתן העזתי. בלי ספק אז נתן העזתי איז געווען א גאון, דאס זעהט מען פון די בריוון וואס ער האט געשיקט בימיו פון כת ש"ץ, עס איז באקאנט ער האט זיך געשריבן אסאך, ער איז געווען באקאנט מיט אלע קהילות, ער האט געהאט א גרויסע השפעה, טאמער וואלט ער נישט געווען א תלמיד חכם וואלט ער לכאורה נישט געהאט אזא השפעה, הגם כלל ישראל האט זיך אסאך געזארגט אז ס'זאל נישט איבערבלייבן פון נתן העזתי גארנישט, איז פארט איבערגעבליבן פון אים אפאר ספרים, און אפילו וואס ס'איז דא צווישן אונז איז אריינגעפאלן, אין חמדת ימים איז ווארשיינליך אויכעט אריינגעפאלן אפאר זאכן פון אים, איבער חמדת הימים וועלמער נאך מייחד זיין א באזונדערע שמועס פאר זיך, אבער לכאורה איז דא דארטן זאכן פון נתן העזתי אויכעט, על כל פנים מ'זעט דא דארטן אז ער איז געווען א גאון און ער האט געקענט לערנען בלי ספק. וואס טוט זיך מיט שבתי צבי? האט שבתי צבי געקענט לערנען אדער האט ער נישט געקענט לערנען? פון שבתי צבי איז גארנישט איבערגעבליבן, מען זעט פון אים גארנישט. ס'איז דא דרשות וואס ער האט געזאגט, ס'איז דא אפילו א ספר וואס אנגעבליך האט ער געמאכט, הגם ס'איז אונטער פראגע צייכן צו ס'איז פון אים, צו זיינע חברה האבן עס אנגעלייגט אויף אים. אבער לימוד הנגלה זעט מען נישט גארנישט פון אים. ס'וואלט געווען ערווארטעט פאר אזא פיגור ווי שבתי צבי וואס ער לאזט זיך כסדר הערן און ער האט געזאגט דרשות דא דארטן איז נאך דא פון זיינע דרשות דא דארטן וואס ער האט געזאגט און ער לאזט זיך הערן אין פארשידענע מיינונגען וואלט געווען ערווארטעט צו הערן פון אים עפעס א סימן א זכר אז ער האט געקענט עפעס לערנען מ'זעט נישט פון אים בלויז אין נסתר, אין תורת הסוד זעט מען פון אים זאכן. איז אזוי, אז מ'וועט אריינקוקן אין ציצת נובל צבי, דערמאנט ער בכלל נישט די חלק הלימוד פון שבתי צבי, ער רעדט בלויז איבער זיינע שגעונות, פון ציצת נובל צבי ווייזט ער אויס ווי א פאלנער עם הארץ און א משוגענער. ר' יעקב עמדן דערמאנט יא אז אין די קינדערישע יארן האט ער געלערנט, וואס דאס הייסט ביזן אנקומען צו די פופצן זעכצן זיבעצן יאר האט ער געלערנט, און ר' יעקב עמדן רעכנט אויס א גאנצע ליסטע פון זאכן, תלמוד בבלי, ירושלמי, ספרא, ספרי, תוספתא, מכילתא, מיט נאך אסאך זאכן און ער פירט אויס לא היה דבר שלא למד בימים מועטים אלו ער האט אלעס געלערנט אבער דאס איז בלויז ביז די אין די קינדערישע יארן אויף די עלטערע יארן זעט מען אויך נישט פון ר' יעקב עמדן. אז מען קוקט ארום און ארום אין די אנדערע מקורות וואס מען האט, שטעלט זיך אויס אזא בילד וואס ס'קען זיין אז דאס איז געווען דער פאל מיט שבתי צבי. אין די יונגע יארן האט ער טאקע פלייסיג געלערנט, אזוי ווי ר' יעקב עמדן איז מעיד אז ער האט געלערנט, און אונז ווייס מיר אז ער האט געלערנט אין די ישיבה פון ר' יצחק די אלבא, פון ר' יוסף איסקאפא, די רבנים פון איזמיר, ער האט דארטן געלערנט. ערגעץ ווי זייענדיג ווי מ'רופט עס היינט א טינעידזשער, אין די יונגע צענערלינג יארן, האט ער זיך אנגעשטויסן מיט חכמת הסוד וואס איז דעמאלס געווען זייער פאפולער אין דער אידישער גאס, און ער האט זיך אנגעהויבן זייער שטארק אריינלייגן אין תורת הסוד, און ער האט עס גענומען זייער ערנסט אויף א אופן אז ער האט אנגעהויבן מזלזל צו זיין אין תורת הנגלה. ער'ט אנגעהויבן אוועקצומאכן תורת הנגלה. יש אומרים אז ס'איז צוגעקומען צו אים די ספר הפליאה, וואס די ספר הפליאה איז א ספר אין קבלה וואס גייט אויף די מהלך און ער ברענגט ארויס אז די גאנצע לימוד הנגלה איז בעצם איין שטיק קבלה, די גאנצע גמרא, די גאנצע תורה שבעל פה, די אלע מסכתות הש"ס, איז בעצם פול מיט קבלה וואס מען דארף מפשט זיין די נגלה וואס עס זעהט אויס די דרויסענדיגע לבוש פון נגלה וואס קוקט אויס וואס די גמרא רעדט שור שנגח את הפרה וכדומה וכדומה און אז מען איז מפשט וועט מען זעהן אז די אלע זאכן איז ריינע קבלה עס האט גארנישט צו טוהן מיט נגלה. און נישט אז אונז זאג'מיר אז די זאכן זענען נישט אמת, ס'ליגט זיכער א אמת אויכעט אין דעם, אבער שבתי צבי האט עס אנגענומען, און אזוי אויכעט אנדערע פון כת ש"ץ לכאורה, האט עס אנגענומען מיט א ערנסטקייט אויף א אופן כאילו אז מ'האט מזלזל געווען די חלק הנגלה שבו און די אלע פלפולים און דרושים וואס רעדט זיך ארום נגלה, און מ'האט אפגעלאזט די לימוד הנגלה, מ'האט מען האט אנגעהויבן, מען האט אנגענומען א מיינונג אז די עיקר תורה, די עיקר לימוד וואס מען דארף לערנען איז אלעס תורת הנסתר, און די לימוד הנגלה איז נישט קיין וויכטיגע זאך. און דאס איז געשען טאקע אין די צענערלינגע יארן פון שבתי צבי, אז. אז ער האט אזוי אנגענומען די, די לימוד, די לימוד הנגלה, און שוין, און דאס איז געשען מיט אים, און פאר דעם איז ער געווארן שטארק אריינגעלייגט אין לימוד הסוד. פאר דעם זעט מען טאקע אויכעט אז ער האט עובר געווען אויף איסורים, איסורי תורה, ער האט אנגענומען אז א תפיסה אז די גאנצע זאך וואס מען דארף מתקן זיין איז די קומה שלימה, די אלע עניינים וואס רעדט ארום איבער די עניינים פון קבלה, און די מצוות התורה איז נישט אמת'דיג רעלעוואנט, ליידער. דאס איז געווען שבתי צבי'ס תפיסת המחשבה. אה, א גוטן כבוד הרב ר' שמואל, דא רעדט א איד פון לונדון, קודם האב איך געוואלט באדאנקן, איך האלט שוין נאכן אויסהערן די פערדע שמועס אין די סעריע פון די היסטאריע פון שבתי צבי שם רשעים ירקב, מורא'דיג מורא'דיג שיין ווי דו לייגסט עס אראפ. כ'האב עס שוין געהאט געליינט אמאל וועגן דעם א גאנצע ספר אבער כ'האב עס נישט געהאט, כ'האב נישט ארויסגעהאט קלאר די גאנצע השתלשלות סדר הדברים און דו לייגסט עס אראפ בטוב טעם ודעת ממש א מחיה. כ'ווארט שוין צו הערן די איבריגע חלק. איים סטעיאינג טיונד ווי דו זאגסט. גוט ס'איז אונטער שישי אפילו איין זאך איין תמיה וואס כ'האב אויף די גאנצע מעשה איז אז דער נתן העזתי צו נתן הנביא ווי דו רופסט אים ווי מ'האט אים גערופן פארוואס האט ער אזוי געפרעדיגט אז שבתי צבי איז משיח? וואס האט ער נישט געפרעדיגט אז ער אליין איז משיח? וואס האט ער פארדינט פון דעם? מורא'דיגע תמיה, איך האב מיך געווינדערט שוין א לאנגע צייט אויף דעם, איך מיין זייט איך האב דעמאלטס געליינט די היסטאריע, און נאך אלץ, אפשר קומט עס נאך, אפשר גייט עס נאך אדורכפירן, ביטע טו דיך אריין אין דעם, אדער טו מיר אויף א תשובה, ביטע ענטפער, שכוח.
יא, דו האסט אנגעכאפט א וויכטיגע נקודה וואס אסאך רעדן ארום איבער דעם. וואס פונקטליך האט דא נתן העזתי געוואלט? דאס איז א שווערע שאלה וואס פלאגט זייער אסאך חוקרים. האט נתן העזתי אמת'דיג געגלייבט אין דעם? האט ער דא געוואלט פארנארן א וועלט? איז עס סתם געווען א וואנזיניגע לץ וואס ער האט געוואלט ליצנות מאכן פון גאנץ אידישקייט? האט ער עפעס געוואלט עקאמפלישן? האט ער געהאט א חשבון? וואס פונקטליך איז געווען זיין חשבון דא? ס'איז דא טאקע וואס זאגן, ער איז געווען א יונגער, ער איז געווען סך הכל עטליכע צוואנציג יאר אלט, צוויי און צוואנציג יאר, פיר און צוואנציג יאר, און ער האט געהאט היציגע בלוט, ער האט נישט געהאט וואס צו טון מיטן ליידיגן צייט, ער האט געקענט טאקע אביסל לערנען, אבער עס האט זיך געמאכט א געלעגנהייט, ער האט געהאט פאן, ער האט פשוט געהאט אביסל, ער האט נישט געהאט צו טון, ער האט נישט געהאט צופיל דאגות אויפן קאפ, זיין שווער האט אים געגעבן א גאנצן שטוב פול מיט ספרים, און ער האט געטראפן א געלעגנהייט פשוט ליצנות צו מאכן אן קיין איבריגע חשבונות, א בחינה ווי דער וואס זאגט טראכט נישט וואס דער נאר טראכט, ווייל ער טראכט נישט, פשוט און גראד, ער האט געוואלט שפילן א שפיל אויף כלל ישראל, איז דא אזעלכע וואס טענה'ן אזוי. אנדערע טענה'ן אז ניין, ער האט געהאט געוויסע חשבונות, ער האט דא געוואלט עפעס דא אויפטוהן. ס'איז דא, די היסטאריע ווייזט אז נתן העזתי האט געגלייבט אין שבתי צבי נאך מער ווי שבתי צבי אליינס האט געגלייבט אין זיך און אזוי ווי מיר האבן ארויסגעברענגט. אנגעהויבן ווען שבתי צבי איז געקומען צו אים האט ער אים דאס אריינגעדרייט אין קאפ. ער איז געווען די רוקנביין פון כת ש"ץ אין די גאר שווערע זמנים. שפעטער נאך וואס שבתי צבי האט זיך גע'שמד'ט און ער האט געפילט ער האט זיך אליינס געפילט פאר א ליצנות, איז נתן העזתי געווען דער וואס האט אים מחזק געווען. נאך די באקאנטע בריוו פון שבתי צבי קברי אים אין נשיא, ווי שבתי צבי האט געזאגט אז אלעס וואס איך האב ענק פארקויפט די שטותים, לאזטס ענק אפ, איז נתן העזתי געשטאנען און מחזק געווען שבתי צבי און די גאנצע תנועת השבתאות. ער האט נאך מער געגלייבט אין שבתי צבי'ס משיחיות ווי שבתי צבי אליינס. איז דאס געווען סתם א ביליגע ליצנות? האט ער עס געמיינט ערנסט? ס'איז דא וואס זאגן ס'איז געווען א לצנות, און ס'איז דא וואס זאגן ער האט עס געמיינט ערנסט, ס'איז אים אריין א דזשוק אין קאפ און ער האט עס געמיינט מיטן פולסטן מאס ערנסטקייט. ס'איז דא וואס ברענגען אז נתן עזתי האט עוסק געווען אין השבעת שמות המלאכים, ער האט זיך אריינגעלאזט אין א פעלד אין קבלה וואס א איד טאר נישט אהין אריינגיין פון גיין פון פון משביע זיין מלאכים מיט שמות הקדושים, טוהן פארשידענע זאכן. און ס'איז דא די מורא'דיגע ספר חסידים, דער ספר חסידים שרייבט דאס איז אין אות ריש יוד בית, אם תראה שאדם מתנבא על משיח, דו וועסט זעהן א מענטש זאגט נביאות אויף משיח, דע זאלסטו וויסן, כי הוא עוסק או במעשה כשפים או במעשה שדים. ולבסוף יהיה לבושה ולחרפה לכל העולם ולבושת המאמינים בדבריו. דער סוף וועט זיין ער וועט נאך זיין פאר בושה און חרפה פאר אלע די וואס גלייבן אין אים. יש אומרים אז שבתא צבי אז נתן עזתי האט עוסק געווען אין השבעת המלאכים. ער האט דאך עוסק געווען אין פארשידענע תיקוני נפשות ער האט געטיילט רפואות ער האט משביע געווען מלאכים. וואס האט זיך אויסגעשטעלט איז אזוי ווי שטייט אין אסאך ספרים אז די מלאכים האבן אנגעהויבן טרייבן לצנות פון אים, מען האט זיך געוואלט נוקם זיין אין דעם פארוואס ער איז מטריח די מלאכים, האט מען אים אנגעהויבן איינצורעדן אין קאפ אריין געוויסע זאכן אז ער זאל גלייבן און ער זאל דאס פארקויפן פאר מענטשן, און נאכדעם וועט ער אליינס זיין ללעג ולקלס, יעדער וועט זען אז ס'שטותים, ער וועט אראפגיין אין די היסטאריע לדראון עולם אזוי ווי ס'איז טאקע געשען מיט נתן עזתי. און דאס איז דא געווען. ס'איז דא גאנצע זאכן וואס ס'ווערט געברענגט, ער האט גע'גנב'עט עפעס א ספר פון א רבי, עס האט געהייסן דער רבי אברהם חנניה, און דארטן איז געווען געשריבן קבלה מעשית, און ער האט עוסק געווען אין דעם, און די מלאכים וואס ער האט זיי באשוואוירן די שמות האבן זיך נוקם געווען אין אים, און דאס איז געווען די גאנצע זאך מיט נתן עזתי. ס'איז דא חוקרים פון די שפעטעריגע חוקרים וואס האבן א סברה אז נתן עזתי איז געווען דער ערשטער משכיל וואס אונז קעמיר. דהיינו נתן עזתי האט נישט געגלייבט אין באשעפער, ער האט נישט געגלייבט אין תורה און מצוות, ער האט נישט געגלייבט אין די אלע זאכן. און ער האט געהאט א וויזיע, ער האט געוואלט כאילו מסדר זיין כלל ישראל, אזוי ווי די משכילים, אזוי ווי די אמאליגע משכילים האבן געוואלט מאכן פון כלל ישראל א מענטש, אזוי ווי ס'לויטעט זיי א איד אינדערהיים און א מענטש אין די גאס, זיך מער נישט לאזן פון די גלות'דיגע אמונות וואס אידן האבן געגלייבט אלעמאל און מ'איז געלעגן פארקוועטשט ביי די גוים, אידן זאלן זיך אביסל אויפהייבן דעם קאפ. און נתן עזתי האט אויך געוואלט אידן זאלן אפלאזן תורה און מצוות די בבלישע די די מצוות וואס מ'האט מיטגעברענגט פון בבל וכדומה די גלות מנהגים, מ'זאל זיך אפלאזן פון דעם. אבער. אין יענע אומשטענדן אין יענע צייטן האט נתן עזתי דאס נישט געקענט פועל'ן ביי כלל ישראל. ער האט נישט געקענט אויפקומען מיט א פנים פון א משכיל, בשעת ווען השכלה איז נאכנישט געווען אפילו אויפן האריזאנט, און די צייט איז נאכנישט געווען רייף אז מען זאל קענען בכלל איינפלאנצן השכלה צווישן כלל ישראל. ער האט דאס געדארפט טון מער אויף א קלוגערע וועג. האט ער מחליט געווען ער גייט פארפירן כלל ישראל, ער גייט דא אויפקומען מיט א משיח, וואס דער משיח וועט שוין אפפירן כלל ישראל אויף זיינע מינע וועגן, מיט רחניות'דיגע וועגן, ער וועט שוין אויפקומען מיט א מצוה הבאה בעבירה, ער וועט שוין אויפקומען בתורת הסוד מיט אלע מינע זאכן, און אזוי אוועקקערן כלל ישראל פון אידישן וועג, אזוי וועט ער מתבולל זיין כלל ישראל, שבתי צבי איז דאך שפעטער טאקע געווארן א מוסלעמענער און מיטגענומען מיט זיך עטליכע הונדרעט מענטשן וואס זענען געווארן מוסלעמענער. ער וועט הייסן, ער וועט זאגן עריות איז נישט רעלעוואנט היינטיגע טעג, חילול שבת מעג מען בשעת הצורך, עסן חלב, ער וועט שוין מאכן וואס מען דארף צו טון, און אזוי ארום וועט כלל ישראל אפגעפירט ווערן און אוועקגעשלעפט ווערן פון תורת ישראל, און נתן עזתי האט געארבעט מיט א עקביות, מיט א געוואלדיגע חכמה, און ער האט געוואוסט וויאזוי צו ציען די לייצעס, און מיט וועמען צו ציען די לייצעס, ער האט געוואוסט וואס צו טון און וואס ער האט צו טון, און ער איז געגאנגען אויף א אויף א גוטע און ער איז געגאנגען אויף א שטארקע וועג, ער האט געוואוסט וויאזוי צו האנדלען מיט די נושא. נתן עזתי האט זיך אבער פשוט טועה געווען אין איין נקודה וואס ער האט זיך טועה געווען וואס ער האט נישט גענומען אין חשבון. ער האט געוואוסט ער האט פארשטאנען אז כלל ישראל וועט טאקע אפקויפן די זאך און ס'וועט טאקע געלינגען מ'וועט מיטגיין מיט שבתי צבי פאר יעדן פרייז. אבער ביז, ס'איז דא א ביז. וואס ער האט נישט געכאפט איז אז כלל ישראל איז גרייט אבער ביז אריבערגיין צו די מוסלעמענער רעליגיע. איינמאל דער משיח גייט אריבער צו מיט די מוסלעמענער רעליגיע דארטן וועט שוין כלל ישראל נישט שטיין מיט אים. און דארטן איז געווען די טעות פון נתן עזתי וואס ער האט זיך נישט וואס ער האט זיך פאר'חשבונ'ט און האט נישט גוט אויסגערעכנט און דארטן האט ער געמאכט דעם גרייז און ברוך השם, דער אייבערשטער האט געהאלפן אז דורך דעם האט שבתי צבי געוויזן זיין אמת'ע פרצוף מיט נתן העזתי, און געראטעוועט כלל ישראל פון א גשמיות'דיגע און פון א רוחניות'דיגע סכנה. דאס איז געווען די גאנצע פרשה מיט נתן העזתי. על כל פנים האבן מיר דא עטליכע מיינונגען און דעות וואס די חשבון פון נתן העזתי געווען, קען זיין ס'איז געווען איינע פון די, קען זיין ס'איז געווען אסאך זאכן בצירוף, און קען זיין גארנישט האט געהאט עפעס א אנדערע חשבון מיט דעם. לאמיר דא פארלייענען א בריוו וואס איך האב דא באקומען אויף בליץ פאסט. ר' שמואל, איר זענט מתוק מדבש. ס'איז מיר לעצטנס איינגעפאלן א געדאנק וואס מ'לערנט זיך ארויס פון די געשיכטע פון ש"ץ, וואס כאטש עס איז אביסל קאנטראווערשל, דאך ווערט עס לכאורה באשטעטיגט פון היסטאריע, אז פונקט ווי גירוש ספרד האט אונז אויסגעלערנט צו גיין מיט תמימות אן פילאזאפיע, כמבואר בספר אור החיים לר"י יעבץ, האט ש"ץ אויסגעלערנט אז מ'קען נישט זיין צו א גרויסע תמים ווען עס קומט צו מיסטיקע וכו'. און כידוע האט האדמו"ר מסאטמאר אסאך געבויט אויף די ווערטער פון רבי יעקב ששפורטש און יעבץ נישט נתפעל צו ווערן פון זאכן וואס א תמים וואלט דווקא יא נתפעל געווארן. וואס זאגט איר צו דעם? א אינטערסאנטע געדאנק, א שיינע געדאנק. איך וואלט צוגעלייגט דא א געוויסע נקודה. מ'זאגט נאך פון ראפשיצער רב, דאס איז געווען פאריגע וואך די יארצייט. וואס ער פלעגט נישט קענען פארנעמען קיין נאראנים און תמימי לב, האט ער געזאגט אז ער וועט ארויף קומען אויבן אין הימל, ער וועט זיין אריינגיין אין גן עדן, און ער וועט זען אז ס'גייט א נאר, אנגעפילט מיט דרייסיג וועגענער פון תורה און מצוות, וועל איך אים נאכשרייען און זאגן א נאר בלייבט א נאר. על כל פנים מ'זעט אין די נקודה טאקע אז מ'דארף אכטונג געבן נישט אריינצופאלן ברשת התמימות צו שטארק און וויסן ווי איין ווי אויס, און עס איז טאקע איינע פון די לימודים וואס מען קען זיך אויסלערנען פון די סיפור פון כת ש"ץ. די עיקר שטערט, אז ס'מאכט אויסקוקן כאילו שבתי צבי ימח שמו איז געווארן ארויפגעצווינגען כמעט אומשולדיג מיט די גאנצע מעשה. וואס ביי אונז ווייסט מען אז שבתי צבי איז געווען פון די ערגסטע פושעי ישראל אין די היסטאריע. און אויב נתן העזתי האט פשוט מצליח געווען ארויפצווינגן זיינע רייכע פאנטאזיעס אויף שבתי צבי ימח שמו, קומט אויס אז ער איז נישט געווען אזוי שולדיג. אויף יעדע וועג, ס'איז זייער שווער צו זאגן אז שבתי צבי איז אנגעקומען דארט פשוט זיך צו היילן, און איז ארויפגעצווינגן געווארן די גאנצע זאך. מ'קען זאגן בדרך אפשר אז שבתי צבי האט א גאנצע צייט זיך ארומגעדרייט מיט זיינע פינסטערע פלענער אין קאפ, ער האט נאך יעדע רגע געזוכט ווי זיין קללה זאל חל זיין. אזוי ווי מ'זעט אז ער איז געפארן קיין סאלאניקי האט ער געהאט עפעס מענטשען אין זיך, האט ער גלייך אנגעפאנגען צו מאכען נויז, ווייטער אין סאלאניקי האט ער חתונה געהאט מיט שרה, נאר אזוי ווי סאלאניקי איז א פארט שטאט, האט ער געהערט פון די שמועות אז נתן העזתי רודערט פון משיח, איז כאן מקום בעל חוב לגבות את חובו, קען זיין אז ער האט אים געשיקט בריוון,

אויך נישט פון קשיא. אזוי ווי דו טייטשט זענען אלע שלעכטע מענטשן, ווער ס'איז סוקסעס נעמט מען פאר זיך, די דורכפאל זוכט מען וועם צו באשולדיגן, ס'קען זיין אז שבתי צבי האט געזוכט ארויפצושמירן די גאנצע שולד אויף נתן העזתי, נתן העזתי האט באמת טאקע געהאט א א גאנצע טייל אין דעם. ס'קען זיין אז ירושלים האט האט ער נישט געהערט פון נתנ'ס משיחיזם. ווייל ירושלים איז נישט אנגעקומען די נייעס, נישט געווען א פלאץ ווי זיי זענען געפארן קיין נייעס אהין צוריק, אבער סאלאניקי וואס איז געווען א פורט שטאט האט ער יא געהערט דערויף געשפרינגט דערויף. שכוח און ברכה און הצלחה ווייטער. הצלחה.
די אלע שאלות האבן זיך מתייחס געווען רובם ככולם אויף די פאריערדיגע וואכעדיגע שמועס, עיין שם ותמצא נחת וועסטו הערן, לכאורה וועט פארענטפערט ווערן אלע שאלות וואס דו האסט דא געפרעגט.
פארוואס עפעס איז ער געגאנגען היילן פונקט ביי נתן העזתי? שוין גענוג דאקטוירים אדער אנדערע ערליכע אידן אדער מיסטישע מענטשן בעלי מקובלים וואו צו גיין? נאר האט פונקט ערוועלט א דרײַ און צוואַנציק יעריגער נתן פון עזה וואס שרייט אז ער זעהט אים משיח? דריטנס, פארוואס אין ירושלים ווען עס איז געווען נענטער צו נתן העזתי ווי סאלאניקי און האט דארט געהאט שווערערע צייטן ווי סאלאניקי, פארוואס איז ער דעמאלטס נישט געגאנגען? נתן העזתי איז בימיו געווען מפורסם אין די גאנצע וועלט אלס פועל ישועות און אלס רופא חולים. ער איז געווען באקאנט, איינס, אלס גדול בישראל, ער האט זיך געשיקט בריוון מיט די גרעסטע רבנים, און ער איז געווען אין פארבינדונג מיט די גרויסע קהילות טראץ דעם וואס ער איז געווען קוים עטליכע צוואנציג יאר, און געווען שמו הטוב הולך לפניו. צוויי, ער איז געווען באקאנט אלס גרויסער מקובל און א מחדש בענין הקבלה. דריי, איז ער געווען באקאנט אלס פועל ישועות, מתקן נשמות, ארויסגעבנדיג תיקוני תשובה פאר צענליגער און הונדערטער מענטשן. ער האט געטיילט קמיעות און האט אויסגעהיילט קראנקע מענטשן וואס מיט דעם האט ער זיך ספעציעל אפגעגעבן און איז געווען בימיו באקאנט אין היילן קראנקע מענטשן. דאס איז די סיבה פארוואס שבתי צבי האט אויסגעקליבן נתן העזתי פון אלע אנדערע מענטשן וואס זענען געווען בימים ההם האט ער אויסגעקליבן דווקא נתן העזתי. פארוואס ער איז זיך נישט געגאנגען היילן ביז דעמאלטס? עס קען זיין זייער פשוט, דאס איז נישט קיין קשיא וואס לאזט זיך פרעגן, ער איז דעמאלטס געווען, ביז דעמאלטס איז ער געזעצן אין ירושלים, ער איז ארום געפארן, ער איז געווען ירושלים, דעמאלטס ווען ער איז געווען סיי ווי אין די פרעמד, ער איז סיי ווי געווען אין מצרים און ער געדארפט צוריק קומען קיין ארץ ישראל, האט ער זיך מיישב געווען, ער האט זיך, אז ער וועט אויסנוצן די געלעגנהייט ווען ער איז נישט אינדערהיים, און ער האט אריינגסטאפן צו נתן עזתי, פארוואס ער האט עס נישט געטון פון סאלאניקי, פון איזמיר, פון אנדערע פלעצער. קען זיין ער האט דעמאלטס נאכנישט געוואוסט אזוי ווייט פון נתן עזתי, ער האט עס געהערט ערשט זייענדיג אין ארץ ישראל האט ער געהערט פון נתן עזתי, איז ממילא האט ער עס געטון ווען ער איז געווען נישט אינדערהיים. שפעטער אדער פאר אנדערע סיבות, על כל פנים די עיקר נקודה איז אז ער האט אויסגענוצט די געלעגנהייט ווען ער איז נישט געווען אינדערהיים סייווי, און ער איז סייווי געווען אויפן וועג איז ער דעמאלטס געגאנגען זיך היילן ביי ר' נתן העזתי. יא און און א שכוח פאר די פיינע שמועסן, איך האב געוואלט זאגן אז אז אין קידושין מ מ"ג עמוד ב' ווערט געברענגט אז אז א עתים אין א תוס' אז אז א עתים שוטה ועתים חלימה קען מען נישט גט'ן, סאו אויב מיינט א מאניק דעפרעשן עתים שוטה ועתים חלימה וויאזוי קען זיין אז אז שבתי צבי האט זיך צוויי מאל גע'גט, און אויך ווערט געברענגט עתים שוטה ועתים חלימה אין ראש השנה כ כ"ח עמוד ב עמוד א', כ'ווייס נישט קען זיין ס'דא נאך סאך פלעצער אבער אויב אויב אויב ס'מיינט טאקע דאס, וויל איך וויסן וויאזוי וויאזוי האט ער האט זיך שבתי צבי געקענט גט'ן, ס'שטייט קלאר אין תוספות אז מ'קען זיך נישט.
א גוטן הרב ר' שמואל פוקס, כ'האב אמת הנאה פון אייערע שמועסן, היסטאריע מיט א געשמאק און קלארקייט. שכוח כסדר קאווע וואסער צו הערן אויף אויב איר האט שוין ארויפגעלייגט א נייע שיעור.

באמת ביים הערן איז מיר נתעורר געווארן אסאך קשיות אויף דעם, נאר כ'האב מיך נישט גענומען די מי אריינצולאזן א מעסעדזש. איך זע איר באפאסט זיך יעצט מיט די הערות, האב איך געטראכט אפשר יא צו לייגן מיין טו סענטס, הגם כ'געדענק שוין נישט פונקטליך אלעס וואס האט מיך געשטערט. קודם אינטערעסאנט אז שבתי צבי האט שוין פון זיינע פריסטן יוגנט זיך ארומגעדרייט זאגן פאר ווער ס'האט נאר געהאט הענט און פיס און אויערן אז ער איז משיח. האט בפועל צוזאמגענומען חבורות, געטון צודרייטע זאכן, אזוי ווי איר האט שוין ערקלערט אין די פריערדיגע שיעורים, און מ'האט בעצם ארויסגעקומען מיט אפיציעלע חרם קעגן אים. נאר משומר צדק גבר אז ער האט געמוזט איינרוען פאר א שטיק צייט, אבער גלייך ווען ער האט געהאט א געלעגנהייט ארויסצושפרינגען פון זיין קעסטל, האט עס פעסט ווייטער אנגעדרייט אזוי ווי מ'האט געזען ווי זיינע צוג קיין חברון וואס ער האט זיך ארומגעדרייט טאג פון קיין סאלאניקי און נאכדעם ווען ער האט חתונה געהאט מיט שרה האט זיך ארומגעדרייט פאר די גאנצע שטאט אז זי גייט חתונה מיט משיח און חתונה האט ער חתונה געהאט מיט איר ס'פונקט אינטערעסאנט צו טראכטן אז פונקט די שטיק צייט וואס ער איז געגאנגען צו נתן העזתי איז אים באפאלן א הרהור תשובה און ער האט זיך פשוט געוואלט היילן פונקט די צייט קודם ווי פריער געשמועסט אז ביז אהין און נאך נאכדעם האט ער גאנצע צייט געשריגן משיח.
יא, א גוט יאר דא רעדט א איד פון לאנדאן. קודם א גרויסן שכוח פאר די אינהאלטסרייכע אינטערעסאנטע שמועסן אין היסטאריע, ספעציעל וועגן כת ש"ץ. ס'ווארפט א ליכט אויף די גאנצע ענין דא. איך האב אפאר שוועריקייטן וואס איך וויל עס מיר ארויסהעלפן דא, וואס איז שווער צו פארשטיין. דו האסט אויפגעלייגט א הנחה אז דער שבתי צבי ווען ער איז אנגעקומען קיין עזה האט ער בכלל נישט אנגעהויבן צו וועלן פאר משיח, ס'הייבט זיך נישט אן, ער איז געווען א צודרייטער א צעיוצקעטער מענטש און ער האט געוואלט זיך גיין היילן ביי דעם נתן העזתי מיט די גאנצע ענין. און סהייבט מ'האט אים געדארפט משכנע זיין אפשר חדשים ער זאל ווערן ווערן ווערן משיח, בקיצור די גאנצע זאך וויל איך פארשטיין, פארדעם האט מען געזאגט אז ער איז געפארן קיין מצרים און דארט האט ער געוואלט חתונה האבן, האט געהערט פון דער שרה די זי וויל וואס זי וויל חתונה האבן מיט משיח ער האט געוואלט חתונה האבן מיט איר און ממש די טשעלעבי האט געשיקט געלט א גאנצע מעשה ער האט געטון איבערגעדרייט די וועלט צו קענען חתונה האבן מיט איר, וואס איז אים געגאנגען אין לעבן צו חתונה האבן מיט דער שרה טאמער טאמער ער האט זיך שוין געווען בכלל נישט געוואלט זיין משיח, ער האט זיך שוין געוואלט זיין א פשוט'ע מענטש און ער האט געהאט ווייטונגען, וואס פשט ער האט געוואלט חתונה האבן פונקט מיט דער פרוי? ער האט געהערט עפעס א פרוי וואס וויל חתונה האבן צו משיח, אוי ער גייט חתונה האבן מיט איר, וואס איז וואס איז אים געגאנגען אין לעבן דאס? דער ענטפער איז, ס'האט קיינער נישט געזאגט אז ער האט קיינמאל נישט געטראכט פון זיין משיחיזם ביז ער איז געקומען צו נתן העזתי. בלי ספק אז ער האט שוין געהאט די דמיונות אין קאפ אריין שוין פון לאנג, שוין זייענדיג אין איזמיר די ערשטע מאל, ער איז קוים געווען עטליכע צוואנציג יאר, האט ער שוין געזאגט אז ער איז משיח, און די רבנים האבן געהייסן ער זאל אויסקלאפן ברבים אין בית מדרש און צוריקציען אז ער איז נישט משיח. די דמיונות האט ער שוין געהאט לכאורה זייט שנת ת"ח האט ער שוין געהאט די דמיונות אז ער איז משיח. און די אלע זאכן וואס ער האט אפילו געטוהן בימי שגיונו ווען ער איז געגאנגען מאכן תיקונים מיטן פיש און די אלע משוגעת'ן זעהט מען עס האט זיך אים געדרייט אין קאפ אז ער איז משיח אבער דאס איז אלעס געווען בזעיר אנפין עס איז זיכער נישט ארויסגעקומען אויף למעשה און עס איז זיכער אז ער האט נישט געטוהן קיין פעולות דערצו. ס'איז געווען, ער האט געהאט אזא געדאנק אין קאפ, און ווייסט, און ער האט אליין געטראכט ביי זיך צו ס'איז טאקע אמת די געדאנק וואס ער האט אין קאפ, ס'איז אמת זיין געפיל, וואס זיין אינערליכע הארץ זאגט אים צו ס'איז נישט אמת. נתן העזתי האט דאס געמאכט ארויסקומען אין די עפנטליכקייט אינדרויסן און געמאכט ער זאל טון פעולות דערפאר. אבער זיכער ער האט געהאט די משוגעת'ן אין קאפ, און דאס איז די סיבה פארוואס ער האט חתונה געהאט מיט שרה. ווייל ער האט געהאט די דמיונות אין קאפ און דאס האט אים געשטופט דערצו. האלאו, א גוטן. איר האט איבערגעזאגט עפעס פון די ספר אבן התועים פון איינעם כהנא, ווי כ'מיין אז דער כהנא האט אויך ארויסגעגעבן דעם ספר מגילת ספר פונעם יעבץ, זאלט איר וויסן ער בכלל נישט פארלעסליך, ער ווייסט נישט וואס צו טון, ער ווייסט נישט ווי נאכצוקוקן. די כתב יד פון מגילת יעבץ איז נאך דא היינט און ס'פעלט אן א שיעור ווערטער, שטייט אפאר ווערטער נאכדעם איז ליידיג, נאך אפאר ווערטער נאכדעם איז ליידיג, נאך אפאר ווערטער און ס'איז ליידיג, דאס איז בכלל נישט די כתב יד פון יעבץ, די כתב יד פון יעבץ איז דא היינט און דאס איז נישט די כתב פון דעם יעבץ, ער האט אריינגעלייגט וואס ער האט געוואלט ווי אזוי ער האט געוואלט, אין די אלטע דרוקן האט ער אריינגעלייגט דארט אין די בעק. די לעצטע בלעטל האט ער אריינגעדרוקט א בלעטל אדער צוויי עמודים וואס ער ווייזט דארט ווי אזוי ער האט מתקן געווען, ער ווייזט ווי אזוי ס'האט אויסגעזען אמאל אז ס'פעלט אן א שיעור זאכן, און ער האט אריינגעלייגט און געמאכט און געטון וואס ער האט געוואלט, און נאך נאך מער ווי דעם זאלט איר וויסן אז וואס עס שטייט אין די אין די מגילת יעבץ איז פונקט פארקערט פון וואס עס שטייט אין די הקדמה פונעם שער אפרים, בקיצור שרייבט פארקערט פון רבי ידיד, די שער אפרים האט געהאט א זון געהייסן רבי ידידיה הכהן, ער האט ארויסגעגעבן דעם ספר שער אפרים, ער האט באשריבן זיין טאטע, און ער האט געשריבן פונקט פארקערט אין פארשידענע זאכן וועגן וואס רבי ידידיה הכהן האט געשריבן. און ס'קען זיין אקעגן וואס די יעבץ שרייבט אויכעט, אבער בקיצור בכלל נישט פארלעסליך, אויכעט איז געווען א זשורנאל, איך ווייס צו מוריה צו צפונות, וואס א איד וואס הייסט אויפן לעצטן נאמען שישא האט געדרוקט וועגן דעם מגילת ספר, און ער ברענגט כמה וכמה ראיות אז וואס ער שרייבט איז נישט ריכטיג, איז ער בכלל נישט קיין בעל סמכא און ער שרייבט אקעגן אפענע זאכן וואס ער האט געקענט וויסן וואס רבי ידידיה הכהן האט געשריבן. און סתם א אינטערעסאנטע שאלה, אז ווען ווען ער איז אנגעקומען קיין איזמיר אין אנפאנג, האט האבן די רבנים איז ער געגאנגען עק שטאט און ער האט זיך געוואלט באווייזן ווייל ער האט געהאט פראבלעמען פון די פריערדיגע יארן, ער האט זיך געוואלט באווייזן געהעריג. וואלט איך געוואלט פרעגן, אין אנפאנג די חברה די די רבנים האבן געוויסט אז ער איז א דעינדזשערס מענטש און מען האט געדענקט אז ער האט אפגעשטעלט די זון מיט זאכן מיט דמיונות, אויב אויב מען האט אים טאקע געדענקט פון די פריערדיגע יארן וואס האט מען אים נישט אפגעשטעלט גלייך, איך מיין אויב מען האט אים געדענקט ווער ער איז וואלט מען געדארפט מען זאגט אפשטעלן באצייטנס, וואס מען האט געוואוסט ווער ער איז געווען, מען האט געוויסט אז א מענטש מיט דמיונות אין קאפ מיט א און. די פשוטע ענטפער איז אז די ערשטע מאל שבתי צבי איז געווען אין איזמיר האט מען טאקע געוויסט ווער ער איז, מען האט אים פארטריבן פון דארטן, ווייל ער האט נישט געהאט קיין גרויסע כח, ער האט נישט געהאט קיין גרויסע מאכט, ער איז גארנישט געווען. צווייטע מאל איז ער צוריק געקומען מיט א שטיקעלע כח, און דעמאלטס האט מען נישט געוואלט זיך איינרייסן מיט אים, און מען האט געטראכט אז ווי לאנג ער איז שטיל און ער טוט גארנישט, וועט מען זיך אויך נישט וויסנדיג מאכן, מ'וועט קוקן די אנדערע זייט, און טאקע שפעטער ווען ער האט אנגעהויבן קאמאנדעווען, און ער האט אנגעהויבן אפן ארויסצוקומען אז ער איז משיח, האבן זיך די רבנים צוזאמגעזעצט און מ'האט טאקע ארויסגעגעבן א חרם קעגן אים, מ'איז אפילו געווען גרייט אים צו הרג'נען לויט אנדערע דעות, און ער האט זיך ארומגענומען מיט מענטשן, על כל פנים טאקע ווען עס האט אנגעהויבן פארפירן די צווייטע מאל איז מען ארויסגעקומען אבער עס איז געווען צו שפעט, נאכדעם איז זיין כח געווען אזוי שטארק אז ער איז אריינגעשטורעמט אין בית מדרש הפורטוגזי און ער האט דארטן געטון וואס ער האט געטון, אין אנדערע ווערטער די צווייטע מאל איז ער שוין געקומען שטערקער ווי ביים ערשטן מאל. א אינטערסאנטע מעשה איז דא אריינגעקומען האט א איד אריינגעשיקט, איינער האט נאכגעזאגט בשם ר' יצחק גראמאן, ווער ס'קען אביסל חסידישע אידן ווייסט ר' יצחק גראמאן איז געווען א איד אין לאנדן, ער איז געווען מגדולי מעתיקי השמועה פון סיפורי צדיקים, ער האט מקבל געווען פון סלאנימער חסידים אין טבריה, ער איז געווען א עלטערער איד און ער האט געהערט פון אסאך גרויסע אידן סיפורי צדיקים. האט ער דערציילט, ער האט נאכגעזאגט פון א עלטערן איד אין טבריה, אז ווען יענער איז געווען א קינד איז געווען א איד אין טבריה וואס מען האט געשמועסט אויף אים אז ער איז א שבתאי, ער איז פון די כת ש"ץ, האבן מיר שוין דא א זאך וואס איז נענטער צו אונז, מיט א מקור, מיט א אדרעסע, ר' יצחק גראמאן בשם א עלטערע איד, וואס האט נאך געקענט א איד וואס מ'האט געשמועסט אויף אים, ער איז פון כת ש"ץ און געוואוינט אין טבריה. על כל פנים איז געווען איינמאל תשעה באב ביינאכט האבן די קינדער אין טבריה מחליט געווען אז מ'גייט זיך אונטערהערן וואס טוט זיך דארטן אפ ביי יענעם שבתאי אום תשעה באב. דער גאנצער עולם איז אין שול, מען זאגט קינות, מען זאגט איכה. לאמיר הערן וואס טוט זיך דארטן ביי יענעם, ביי כת ש"ץ. זענען זיי געגאנגען, זיי האבן זיך געשטעלט אונטערן פענסטער, אונטערן טיר, און זיי הערן ווי דער איד מאכט קידוש תשעה באב ביינאכט, שטעלט זיך אוועק מאכן קידוש, און איז מסיים דעם קידוש מקדש ישראל ויום הנחמות. און גראד האבן די קינדער זיך גענומען אריינשרייען מיט לצנות, וואס זיי האבן דארטן געשריגן וועל איך נישט זאגן דא אויף קול מבשר, אבער זיי האבן גוט חוזק געמאכט פון יענעם, און יענער האט געזען אז זיין סוד איז אנטדעקט געווארן, מען האט אים געפאקט ביי די מעשה, ער מאכט קידוש אום תשעה באב, אויף צו מארגנס איז שוין יענער נישט געווען דארטן אין טבריה, ער איז אנטלאפן מרוב בושה, מען האט אים געכאפט איז ער אוועק פון דארטן. נעלם געווארן. על כל פנים אז מען רעדט שוין, דער ענין פון עסן תשעה באב ביי די שבתאים און ביי כת שץ, דאס איז נישט געווען אזא פשוט'ע זאך, נישט יעדער איינער האט געהאלטן פון דעם אין כת שץ אליינס, אונז זעמיר אונז האבן שוין געשמועסט אז שבתי צבי אליינס האט חוזר געווען כאטש איין מאל וואס ער האט געשריבן דעם באקאנטן בריוו גברי מהימנותי אז מען זאל פאסטן תשעה באב, אבער יש אומרים אז דאס איז נישט געווען די ערשטע מאל, ממש שוין צוויי יאר נאך די מעשה פון תכ"ו האט ער אויך געהייסן אז מען זאל פאסטן תשעה באב, ער איז געווען דעמאלס דעפרעסט. ער האט שוין אויפגעהערט צו גלייבן אין זיך, און דארטן האט מען אויך, מען האט גערעדט מיט אים נתן העזתי דורך בריוו, און ס'איז געבליבן אז מען עסט יא תשעה באב, און שפעטער האט ער נאכאמאל חוזר געווען דעם באקאנטן גברי מהימנותי בריוו, און שפעטער איז געבליבן די פשרה צווישן אים מיט נתן העזתי אז מען וועט יא פאסטן תשעה באב און טוהן די חמשת עינויים, אבער ס'איז נישט קיין יום אבל, מען וועט נישט קלאגן, מען דארף זיין פרייליך. ווייל די גאולה איז שוין געקומען. צווישן כת שץ אליינס איז געווען א וויכוח אין דעם, ס'איז געווען וואס האבן געטון אזוי, ס'איז געווען וואס האבן געטון אזוי, לדוגמא דעם ערשטן דור פון כת שץ, וואס דאס הייסט גלייך אנפאנג נאך דער מעשה, איז געווען לאמיר זאגן ס'איז געווען דער נתן העזתי מיט זיין חבריא, געהאט א חבריא אין סאלאניקי, זיי האבן געפאסט תשעה באב. די זעלבע זאך די שמואל פרימו מיט זיינע תלמידים אויב ס'איז געווען אזאנס, אונז זעמיר נאך ארום רעדן איבער די נושא פון כת שץ, אונז זעמיר ממשיך זיין נאך מיט די נושא פון כת שץ, וועט מען ארום רעדן דעם ערשטן דור, וואס דאס הייסט גלייך נאכן שמד. ביז שבתי צבי איז אוועק און אביסל שפעטער און זיי האבן אויכעט געפאסט תשעה באב אבער ס'איז געווען מיכאל אברהם קארדאזאו ער איז געווען א קאנטערווערשעל מענטש אפילו ביי די שאבסים איז ער שוין געווען אראפגעקוקט ער איז שוין געווען אביסל אנדערש דארטן איז יא געווען א יום טוב תשעה באב. ביי די שפעטעריגע דורות איז געווען אזעלכע, ס'איז געווען אזעלכע, אונז זעמיר ארום רעדן איבער דעם אם ירצה השם ווען די צייט וועט קומען, וואס איך וויל יא דא ארויסברענגען א אינטערסאנטע תשובה אין כנסת הגדולה, דאס אין די שאלות און תשובות דף ל עמוד א', אזוי האב איך אנגעצייכענט ביי מיר, איז דא א שאלה אויף א מענטש וואס איז נישט געקומען אין בית מדרש תשעה באב, צו דארף מען חושד זיין ער איז פון כת שץ און ער האלט א יום טוב און פאר דעם קומט ער נישט אין בית מדרש זאגן קינות און מען דארף מרחק זיין? אדער דארף מען זיך דארף נישט מרחק זיין? און די כנסת הגדולה זאגט דארטן א אינטערעסאנטע זאך אז מען קען נישט דן זיין דעם מענטש פאר די סיבה אליינס ווייל ס'איז דא אפילו פון כת שץ אזעלכע וואס פאסטן תשעה באב און ממילא קען מען דאס נישט פונקטליך וויסן. און דאס איז א אינטערסאנטע תשובה אין כנסת הגדולה, אויך ארום דעם ענין פון עסן תשעה באב, און מיר גייען ווייטער. יא, פאריגע וואך איז געווען א קאמענטיר פון א איד וואס האט גערעדט איבער די פיוט דודי ירד לגנוי וואס איז געווען ביי אונז אויפן פראגראם א וואך פריער, און דער איד וואס האט קאמענטירט האט דערמאנט אז דער פיוט זינגט מען נאך היינט אין געוויסע פלעצער אין תולדות אהרן, שומרי אמונים, און ער האט אפילו אפגעזינגען א שטיקל ווי אזוי מען זינגט עס בחצרות תולדות אהרן. בעקבות זאת האט א איד דא אריינגעשיקט דעם פיוט דודי ירד לגנוי, זאגנדיג אז מען זינגט דאס אויכעט אין ברסלב, און ער האט אריינגעשיקט דעם פיוט ווי אזוי מען זינגט עס אין ברסלב. דעריבער וועלן מיר די וואך צום שלוס, אזוי ווי אונז טוהן מיר יעדע וואך, אונז לייגן מיר ארויף א פיוט, וועלן מיר דאס זינגען דעם פיוט דודי דודי ירד לגנוי, ווי אזוי דאס ווערט געזינגען אין ברסלב, שמעו ותחי נפשכם. דודי ירד לגנוי.

די נומער וואו מען קען מען לאזן הערות און קאמענטארן אויף דעם שמועס און אויף אלע אנדערע פריערדיגע שמועסן איז טו זירא עיט ניין וואן סעווען טרי עיט טו ניין, מען קען מיר אויך דארטן טעקסטן טו זירא עיט ניין וואן סעווען טרי עיט טו ניין, אדער קען מען מיר שיקן אויף בליץ פאסט אויף סעמיועל עט הכוסף דאט קאם, דאס איז SAMUEL עט HAKOSEV דאט COM, ס'בלייבט אונז איבער נאר אייך צו ווינטשן א גוטן יום טוב און א גוטן געזונטן תמיד.